שמואל א', פרק י"ח, אונז האלטן דא באמת אינמיטן א דיאלאג צווישן דוד און שאול, די הפסק הפרק איז נישט ריכטיג אבער אונז סטאפן דא, אז אינמיטן שאול האט יבלס זיך געטראפן מיט דוד און געזען דער איז דער וואס האט געהארגעט די פלישתי, איז יעצט איז געשען צוויי זאכן, אינטערעסאנטע זאכן וואס איז געשען פון דעם, אדער דריי תוצאות איז געשען פון די נצחון וואס דוד האט געהאט די פלישתים, די ערשטע תוצאה איז געווען, אז שאול האט אים גענומען און געמאכט פאר זיין שר צבא, ער האט געזען אז דוד איז אזא מוצלח'דיגער לוחם, יא אין די פריערדיגע מעשה האט מען סך הכל געזען אז דוד איז געווארן דער זינגער, דער כינור שפילער פאר שאול, אבער יעצט ווערט ער א גאנצע נייע זאך, ער ווערט טאקע דער צבא, ער גייט לוחם זיין מלחמות השם פאר שאול. צווייטע תוצאה איז געשען, יונתן בן שאול, האט מען געלערנט פריער וועגן אים שוין, ער איז עפעס מורא'דיג נתפעל געווארן, ליב האט זיך באליבט אין דוד, די האט זיך געטראפן דעמאלטס נאך די מעשה און נפשו קשורה בנפשו און כורת געווען א ברית מיט דוד און געגעבן זיין מעיל און געגעבן זיין חרב און געגעבן זיינע געווער און זאכן ער איז געווארן זיין בעסטע חבר געהאט עפעס א ברית מיט אים צוזאמען. א דריטע זאך וואס איז געשען נאכדעם וואס דוד האט מנצח געווען גוליית איז געווען בעצם אז שאול דארף געבן יעצט זיין טאכטער פאר דוד אזוי האט ער צוגעזאגט און דאס גייען מיר זעהן אין די המשך הפרק, א פערדע זאך וואס עס גייט אויך זיין א זאך פון די גאנצע המשך הפרקים דא איז אז ווען איז דוד געקומען נאכן הרג'נען גוליית געווען די סדר די נשים פלעגן ארויס גיין זיך אזוי מקבל פנים זיין די גרויסע לוחם וואס האט זיך געשלאגן פאר זיי האבן זיי געזונגען א ניגון, וואס איז געווען זייער ניגון? אזא טשענט, איך ווייס, הכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו, שאול האט געהארגעט זיינע טויזנטער, טויזנטער פלישתים, און דוד צענדליגע טויזענטער, און שאול האט געהערט ווי די בנות ישראל זענען אלע געקומען טאנצן פאר זיך פרייען זיך זאגן שירה פאר דוד, האט ער מורא'דיג געבייזערט, נישט נאר דוד האט געבייזערט, געהערט זיי זאגן דוד האט געשלאפן געשלאגן צענדליגע טויזענטער, ער נאר טויזענטער, כאילו דוד הייבט אן מער מצליח זיין ווי שאול. איז האט ער דעמאלטס פיינט געהאט דוד מהיום ההוא והלאה, עס בלייבט נאך אלץ אבער זיינע חיובים, דאס הייסט צוויי זאכן בלייבן נאך, נאך אלץ וויל נאך אלץ אז דוד זאל זיין דער לוחם פאר אים ווייל תכלית ער קען, און צווייטנס ער איז נאך שולדיג זיין טאכטער, סאו דאס איז די מעשה, די מעשה קנעקט זיך דא. קודם אבער איז דא איין קליינע מעשה, אינטערעסאנטע מעשה וואס איז בעצם א המשך לאמיר זאגן פון די רוח רעה וואס איז געווען ביי שאול, מארגן צופרי האט עפעס א רוח אלקים רעה געקומען צו שאול, און ויתנבא בתוך הבית, ס'הייסט דער רוח רעה מיט עפעס א נבואה, נישט קלאר וואס ס'מיינט פונקטליך, און ביזדערווייל דוד זינגט, און יעצט שאול האט געכאפט דעם רוח, האט ער גענומען זיין חנית, זיין שפיז, און געגעבן א ווארף אויף דוד, האט אים געוואלט הרג'ענען. צוויי מאל האט ער דאס געטון, אבער דוד האט געווען א קלוגער לוחם, האט ער געגעבן א דאדזש אוועק, און ס'איז געגאנגען אין די וואנט, ס'איז נישט געגאנגען אין דוד. אבער למעשה וואס איז שאול'ס פלאן געווען? ער האט נישט געוואלט ער זאל שוין נישט זיין מיין זינגער ער האט געטראכט אזא פלאן ער דארף אים געבן זיין טאכטער געהאט צוויי טעכטער שאול מירב און מיכל אונז האבן געלערנט וועגן זיי שוין פריער ער זאגט אים האב חתונה מיט מיין גרויסע טאכטער מירב ביז דערווייל דו וועסט זיין די לוחם מלחמת השם און זאגט די פסוק וואס האט שאול געטראכט דא? ער האט געטראכט ער גייט דא סאלוון זיינע ביידע פראבלעמען מיט איין זאך ער וויל נישט בעצם דוד זאל זיין ביי זיך אינדערהיים ער וויל נישט ער זאל חתונה מיט זיין טאכטער ער וויל נישט די אלע זאכן מצד שני ער דארף זיין די לוחם נו אדרבה זאל ער זיין די לוחם און די פלישתים וועלן שוין נעמען קעיר פון אים ער זאל פארשטיין אפשר דוד האט אביסל צופיל קאראדזש און נישט נזהר, און די פלשתים הרג'נען ער'ט זיין פטור פון דעם. יעצט א אינטערעסאנטע זאך איז געשען צווישן דעם חתונה האבן מיט מרב, דוד האט עפעס געענטפערט פאר שאול איך ווער ווער בין איך, איך וויל זיין א איידעם פון די קעניג, איך קען נישט, און ביז דערווייל איז נישט קלאר פארוואס עס איז געשען, איז מען האט געדארפט געבן מרב צו חתונה האבן מיט דוד, ביז דערווייל האט מרב חתונה געהאט מיט א צווייטע הייסט עדריאל המחולתי, אדער זי האט נישט געוואלט, אדער שאול האט נישט געוואלט, עפעס האט זיך ארויסגעדרייט פון דעם. ביזדערווייל אבער איז געווען די צווייטע טאכטער מיכל, און זי האט יא ליב געהאט דוד, אזוי ווי אלע מיידלעך האבן ליב געהאט דוד, האט זי אויך ליב געהאט דוד. האט שאול געהערט דערפון און געזאגט, אדרבה, זאל זאל מען חתונה, זאל זי חתונה האבן מיט אים, און ווייטער האט איך די פלאן אז דוד זאל לוחם זיין מיט די פלשתים און שטארבן אזוי. האט ער געזאגט פאר שאול, שיקט זאגן אזוי א שדכן, אז וואס די נדן, דער קעניג, פאדערט זאל עפעס טון צו חתונה האבן מיט די. זיין טאכטער, און ס'האסט צו טון אזוי, געווענליך דארף מען דאך צאלן מוהר פאר די טאכטער, און דער קעניג וויל, ענליך צו וואס אונז האבן געלערנט ביי שמשון, יא? עסט האבן חתונה מיט הונדרעט ערלות פלשתים, עסט הרג'נען צען הונדרעט פלשתים, די פלשתים זענען ערלים, במילא עסט צוריק ברענגען זייערע ערלות, אבער על כל פנים הרג'נען הונדרעט פלשתים, דאס וועט זיין די מתנה פאר די חתונה. און ווייטער ער האט געמיינט אז דאס גייט אים וועגן איין וועג נאר ס'האט נישט געארבעט, דוד האט טאקע גענומען זיינע מענטשן, גע'הרג'עט צוויי הונדרעט פלשתים אפילו, און געברענגט די ערלות, און יא, ער האט געהאט חתונה געהאט מיט מיכל. איז ווייל איז שאול האט מורא פון דוד ער זעהט ער קען יא ער זעהט ער קען יא און מיכל האט אים אפילו ליב ביז דערווייל די פלשתים האבן מורא געהאט פון דוד די אידן האבן אים ליב געהאט מיכל האט אים ליב געהאט שאול האט אים פיינט געהאט יונתן האט אים ליב געהאט איז דאס איז די סיכום די פיר נקודות וואס איז קומען אויסגעקומען נאך די מעשה פון גלית די אידן האבן אים ליב געהאט די טעכטער פון אידן האבן אים ליב געהאט דאס האט גורם געווען שאול זאל אים פיינט האבן אים מקנא געווען ער דארף חתונה האבן מיט זיין טאכטער גייט חתונה האבן מיט די צווייטע טאכטער נישט מיט די ערשטע און דוד איז געווארן דער לוחם דער הויפט לוחם פון די אידן כאילו כאילו בשם שאול איז געווארן דער הויפט לוחם פאר די אידן קעגן די פלשתים פלשתים האבן מורא געהאט פון אים דוד פלעגט מוראדיג מצליח זיין אין זיינע מלחמות.